נישט אזא שמועה אין די וועלט אז יציאת מצרים איז אזא וויכטיגע זאך אין די תורה, אין אידישקייט, בעצם אין א געוויסע אנדערע וועלט אויב מען וואלט געלערנט אויב מען וואלט געלערנט מחשבת ישראל וואס אונז לערנען סופאוזעטלי וואלט מען געדארפט אנהייבן גלייך פון יציאת מצרים אזוי אזוי קומט לכאורה אויס פון פארשידענע אנדערע מקורות. און עס איז נישט, עס איז נישט בחינם אז עס הייבט אן מ'האבן נישט אנגעהויבן פון דארט. דארף שרייבן איז יא אן ווייל היינט הייבט מען אן אפ. אבער מען דארף מען דארף די די זאך זייער שטארק זייער שטארק צונעמען. וואס איז אין אנדערע ווערטער לאמיר זאגן א פשוט'ע וועג, מען קען זאגן די שאלה אסאך אנדערע סארט שאלות אסאך אנדערע וועגן פון די שאלה. אבער די די עיקר שאלה וואס איך וויל

עס'ן נישט שטיקלעך ספייס אדער אזעלכע זאכן אבער וואס א שייכות האט עס מיט יסודות פון אמונה מיט יסודות פון מחשבה וואס וואס מען לערנט אפשר אויס פון יציאת מצרים אדער וואס יציאת מצרים איז געבויט אויף זיי אדער יציאת מצרים איז געקומען זיי אויס צו לערנען מען דארף די אלע זאכן זייער גוט צונעמען

ווי צו פון ווי צו טראכטן פון אזא זאך ווי אנצוהייבן שטייט זיך אויב ס'איז דא איין סוגיא וואס די די אמת'דיגע פלאץ אנצוהייבן וואלט געווען חומש איז מסתם די סוגיא ווייל כ'וואלט זיך די אונזער חומש און אונזער אונזער תנך בכלל רעדט זייער ווייניג פון אלע זאכן וואס אונז רעדן וועגן אבער פון יציאת מצרים רעדט ער זייער אסאך די זוהר האט גערעכנט אז אז ס'שטייט אין די תורה פופציג מאל יציאת מצרים און די מפרשים פון די זוהר האבן געציילט אז ס'שטייט אסאך מער ווי פופציג מאל מען דארף מען דארף די רמק און די גרא און אנדערע מענטשן כדי צו מאכן די זוהר שטימען האבן זיי געדארפט אראפשניידן מען דארף נישט ארויפשטופן מען דארף אראפשניידן ס'שטייט אסאך מער מאל און ס'איז דא נאך און מען קען זען מען קען זען ווי די ווי די ווי די תנך ווי די די חומש נעמט זייער ערנסט די ענין פון יציאת מצרים וואלט מען געדארפט לערנען דארטן, אונז זענען נישט קיין מקראיסטן למעשה, און אזוי ווי עס איז אונזער סדר אלעמאל, גיי איך מוזן אנהייבן פון דברי הראשונים, אין אנדערע ווערטער פון די רמבם און די רמבן, און אויב מ'וועט אנקומען צוריקקומען צו די פסוק, קען מען צוריקקומען, אויב נישט, נישט. זעלבע צוריק קומען צו דברי חזל אדער ספרים ווייטער צו די אחרונים חסידישע ספרים קבלה ספרים אנדערע זאכן אבער די עיקר פלאץ ווי איך לייג אלס סוגיות הייבט זיך אן פון פון די ראשונים און דארט גיי איך אנהייבן דאס אויך יעצט איך וויל איך וויל איך גיי גיין זיי אביסל שטאטער אין די אין די נושא ווייל איך וויל נישט קומען דא זאגן עפעס א פשט איך וויל לערנען אפאר זאכן אז איך וויל בעיקר לערנען א פאר שטיקלעך רמב ם, איך ווייס נישט אויב מען קען זעהן מיין שעירד סקרין, איך קען אויך שיקן די דאקומענט אויב איינער וויל, איך וויל לערנען א פאר שטיקלעך רמב ם נאכדעם זעהן וואס די רמב ן זאגט וואס איז אנדערש פון דעם. לאמיך נאר זאגן נאך איין נאך איין הקדמה צו די רמב ם, לאמיך זאגן אזוי, ס'דא אויב אויב אונז קענען אנהייבן איינע פון די וועגן וואס מען קען אנהייבן און מען קען מען קען קוקן די זוהר איינמאל פרעגט די קשיא פארוואס די אייבערשטער רעדט אזוי פון יציאת מצרים מ'האט געהאט פארשידענע שאלות אויף דעם אבער אויב מען וויל אזוי מעמיד זיין א שאלה א וועג עטליסט א וועג פון אויספיגערן די אינטערעסאנטקייט אדער די חשיבות פון יציאת מצרים דורך טראכטן אין די חומש אפילו איך וויל נישט לערנען דירעקט חומש יעצט אפשר א אנדערע מאל עס קען מען עס קען מען עס קען מען עס אראפלייגן אזוי פינף אנדערע סארט וועגן אדער פינף אנדערע שאלות ס'הייסט ס'איז דא באופן כללי אזוי ווי כ'האב אנגעהויבן די ערשטע זאך זייער אסאך מאל וואס עס שטייט יציאת מצרים שטייט די מעשה פון יציאת מצרים איז די מעשה פון חומש כ'מיין דאס איז נישט א מעשה דאס איז אביסל פאני צו אנהייבן צו ציילן וויפיל מאל ס'שטייט בכלל כ'מיין

אסאך מאל וואס די תורה זעהט אויס זי נוצט די יציאת מצרים אויף צו פרובן געוויסע זאכן אדער אויף צו אויספירן געוויסע זאכן אפילו וואס האבן נישט קיין שייכות למשל ס'דא א ליסט פון מצוות איך האב נישט דא פאר מיך די ליסט אבער די מצוה פון מעקה די מצוה פון מידות און משקולות ס'דא פארשידענע מצוות וואס פונקט קומט עפעס אריין אני ה' אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים און ס'איז שוין דא חזל און אנדערע מפרשים וואס מוטשענען זיך וואס וואס דאס האט מיט יציאת מצרים דאס איז א צווייטע זאך, א דריטע זאך, וואס מען דארף זאגן פאר דעם, איז די מצוות זענען בפירוש, עס איז דא א מצוה פון פסח, מצוה פון כ'ווייס, קדש לי כל בכור, מצוה פון לייגן תפילין, וואס עס שטייט אין די מצוות בפירוש אז זיי זענען געקומען לזכר יציאת מצרים, און פון דא קען מען זען נאך א זאך, אז די מצוות, און דא איז די פלאץ ווי אונז הייבן למעשה אן, ווייל מיר לערנען פון פסח וואס איז אזוי ווי פסח קען האבן אזוי צוויי וועגן פון קוקן דא, עס קען זיין אז פסח איז דער סיפור יציאת מצרים די מעשה פון פון יציאת מצרים עס קען זיין אז פסח איז א מצוה וואס מ'האט מתקן געווען לזכר יציאת אזוי ווי ציצית טוט מען אן לזכר יציאת מצרים הגם קיינער פארשטייט אויך נישט פונקטליך וויאזוי ציצית איז א זכר ליציאת מצרים עס קען מען דארפן דאס אויך מסביר זיין אבער פסח אליינס איז א איז א זכר און עס איז אויך די מעשה אליינס פון יציאת מצרים סאו עס איז דאבל און נאכדעם זעט מען דאס דער רמב ם גייט רעדן און זען אז די מצוות זענען זכר ליציאת מצרים און דער פסח איז א חלק פון זיי דאס פון די איסור פון חמץ פסח איז עס האט א געוויסע חומר וואס אנדערע מצוות האבן האבן האבן נישט דאס הייסט מען זעט די גרעסטע מקור פאר דעם איז מען זעט אז כרת אויף מצוות עשה איז נאר דא אויף צוויי מצוות עשה פסח קרבן פסח און מילה וואס דאס איז משמע אונז האבן געלערנט א אנדערע מאל באריכות וועגן כרת אבער דאס איז משמע אז דאס איז אזוי ווי די צוויי די צוויי זאכן וואס א איד דארף טון אזוי ווי דא צוויי די זאך איז אזוי נישט נישט טוהן איז דא אסאך זאכן וואס מען דארף נישט טוהן ס'דא אסאך כריתות וואס דו טוסט אזא דו עסט חזיר נישט חזיר אבער דו עסט חלב ביסט א גוי שוין א איד עסט נישט קיין חלב אבער וואס טוט א איד יא א איד טוט נישט יא אזוי פיל זאכן אה די עיקר אויב מען וויל זיין א איד דאס איז די וועג וואס מ'וואלט געזאגט אין די תורה דארף מען עט ליסט האבן א קרבן פסח און א און א ברית מילה אז נישט דאס דו באקומסט די כרת דא קענסטו זעהן אז די אז די אז די פסח איז אזוי ווי אין בכלל פון די עיקרי המצוות אדער פון די עט ליסט פון די צוויי עיקר מצוות מצוות עשה וואס איז דא אין די תורה איז יעצט דאס איז דאס איז די די פעקט אזוי ווי די דעטע וואס מען דארף מסביר זיין לכאורה איז

און איינע פון די עיקר פלאץ וואס לכאורה מען דארף די ערשטע קוקן נאכדעם מיר זעהן ווייטער אין פאר פרק מ ג זאגט דער רמבם די טעמים פון אלע מצוות פון פון מועדים עס איז דער רמבם'ס טעמי המצוות טיילן זיך מער ווייניגער אזוי ווי די 14 ספרי הרמבם דאס איז פון ספר ספר זמנים עס גייט ער אדורך ס'הייבט זיך אן די אכטע קבוצה זאגט ער זענען מצוות פון ספר זמנים, ווייס נישט וואס ס'וועט דא אמ. ער הייבט אן פון שבת, ער זאגט די רמבם זאגט א טעם פון די אלע מצוות, כמעט אלע פון זיי שטייט בפירוש, אז פסח ווייסט יעדער איינער וואס ס'איז, אין אנדערע ווערטער דאס וואס פסח איז זכר ליציאת מצרים דאס דארף מען אונז נישט מסביר זיין, דאס איז נישט אפילו אזוי ווי א טעם ביים. נאכדעם דארט אינמיטן וואו איך האב אויסגעשניטן רעדט ער פארוואס פסח איז זיבן טעג פארוואס איז דא יום טובים פון איין טאג פון זיבן טעג בסדר אלע מיני פרטים נאכדעם אין די ענד די ענד פון די פרק נאך די נאך וואס ער רעדט וועגן סוכות שטייט אזוי שני המועדים האלה רוצה לומר סוכות ופסח די צוויי די צוויי יום טובים מלמדים דעות און מידות יעדע איינע פון די פון די יום טובים ס'הייסט סוכות מיט פסח לערנען אויס סיי א דעה ס'הייסט א ריכטיגע א ריכטיגע מיינונג א ריכטיגע אמונה און אויכעט א מידה א ריכטיגע וועג וויאזוי מ'זאל זיך פירן ס'הייסט דער רמבם באופן כללי האט האט מסביר געווען אין טעמי המצוות אז כל התורה כולה איז דא בעיקר צוויי זאכן ס'איז תיקון ה תיקון הנפש און תיקון הגוף תיקון הנפש הייסט מ'זאל האבן ריכטיגע דעות תיקון הגוף הייסט מען קען עס צוטיילן אויף צוויי זאכן סיי מ'זאל האבן גוטע מידות און סיי אז די סאסייעטי תיקון החברה די עולם זאל זיין מתוקן און די רמבם איז זייער שטארק מדגיש אז ס'דא מ'דארף צוטיילן ס'דא מצוות וואס זענען פאר די ערשטע כוונה עס הייסט פאר די תיקון הנפש ס'דא וואס זענען נאר פאר תיקון הגוף מ'דארף זייער וויכטיג וויסן אבער דער רמבם איז בעיקר וויכטיג די מצוות וואס זענען פאר די צו געבן די אמת'דיגע דייעס און אזוי ווייטער אבער אויך די אנדערע זענען וויכטיג זאגט דער רמבם אזוי איז די די ביידע האט ער געוואלט טרעפן סיי אין סוכות און סיי אין פסח אז האבן סיי א דייע ס'הייסט ס'דא עפעס א עפעס א אמונה וואס די די יום טוב איז מפרסם דאס הייסט פארשטייט זיך נישט ממש א מצוה פון אמונה עס איז אזוי ווי דער רמבם איז מסביר אין דער שטיקל אויף שבת איך האב נאך דעם נענע עס איז גארנישט עקזיסטירט נישט אויב מ'מאכט נישט קיין פראפאגאנדע אויב מ'וועט נישט מאכן קיין פסח וועט קיינער נישט וויסן פון די פון די אמונה פון פסח איז פסח איז געקומען צו לערנען א געוויסע א געוויסע דייע א געוויסע אמונה און וואס איז און אויכעט איז געקומען אויך צו לערנען א געוויסע א געוויסע מידה טובה איז וואס איז די וואס איז די דייע פון פסח זאגט ער הזכרת אותות מצרים והתמדתם לדורות דאס דאס איז נישט קיין גרויסע פירוט אז מ'זאל געדענקען די ניסים פון מצרים עס איז אבער מ'וועט שוין באלד מדייק זיין עס איז וויכטיג צו וויסן וואס ער זאגט נישט דאס הייסט די דייע פון פסח איז נישט וואס און וואס איז די אותות מצרים און וואס איז דעמאלטס וואס וואס לערן איך פון דעם

אבער דאס איז דאס איז דער רמבם פשט אויף סוכות דאס איז דער דאס איז די זאך פון די דייע פון פסח נאך דעם איז דא א מידה די מידה איז שיהא אדם זוכר ימי הרעה בימי הטובה בעבור שירבה להודות להשם ושילמד מדת ענוה ושפלות דאס הייסט דאס איז ווען אין ביים מידה איז נישט קיין עפעס א מצי עפעס א מציאות וואס מ'איז מפרסם נאר מען עסט מצה און מרור כדי צו געדענקן וואס איז געווען וכן די זעלבע זאך סוכות גייט מען ארויס פון די שטוב צו גיין אין א סוכה אויך צו דערמאנען אז מ'איז געווען אין די מדבר וואס מ'האט נישט געהאט קיין קיין שטוב און שפעטער איז מען אנגעקומען צו ארץ ישראל און מ'האט שוין גוט צו עסן איז דאס איז אלעס די מידה טובה פון פסח מיט סוכות אנדערע ווערטער דער רמבם לערנט אז די אז די די טייטש פון די מצה ביש נו ווי דאס שטייט דאס מע מע מע שייך שווער שווער וואס דער אז נישט איינער פון זיינע פרטים איינער זיין טייטש פון דעם פון דעם מצה וואס מען עסט מצה און מרור שמררו אבותינו המצרים אבותינו במצרים איז נישט דער טייטש דאס איז א חלק פון די זכר ליציאת מצרים מ'דארף מאכן אזוי ווי א זכר לדאס א זכר ליענס אבער דער טייטש איז אז א מענטש איז האט ס'דא א מידה טובה צו געדענקען בימי בימי טובה ימי רעה ווייל א מענטש ווערט צוגעוואוינט צו זיינע גוטע סיטועשאן פארגעסט ער אז עס איז אמאל געווען שלעכט, מילא סוכות גייט מען אין די סוכה, דערמאנט ער זיך אז עס איז אמאל געווען אין די מדבר און ער קען דאנקען די אייבערשטער אז ער האט ברוך השם א הויז, די זעלבע זאך פסח, עסט ער מצה צו דאנקען די אייבערשטער אז ער האט ברוך השם ברויט, דאס איז די רמבם'ס פירוש אויף די מידה פון פסח און סוכות, ביידע זענען די זעלבע. איז. די זעלבע זאך זאגט דער רמב ם אין נאך א שטיקל אין פרק מ א ווי ער רעדט די צוויי אנדערע שאלות וואס האבן געזאגט פריער וועלכע סארט פארוואס געוויסע מצוות האבן געוויסע עונשים יענע פרק איז וועגן הלכות עונשים זאגט ער פארוואס דא כרת חמץ פסח צוויי צוויי צוויי סארט מאכלים ער גייט אזא סארט ציין ווער ס'עסט יום כיפור און ווער ס'עסט חמץ פסח

סאו דאס איז דאס איז די וואס דער רמבם האט געזאגט יעצט איך וויל וויל דא אריינטראכטן אז מען דארף אבער זייער גוט וויסן וואס וואס דער רמבם אה, מיינט ווען ער טוט דאס דאס הייסט למשל איך איך האב עפעס א שטיקל דא דאס הייסט ס'איז דא דער רמבם איז באופן כללי איז זיין גאנצער בליק פון טעמי המצוות איז אז ס'איז דא זאכן דא ס'איז דא אזוי ווי עס רופן וואס אונז רופן די מטרה השנייה אדער די כוונה הראשונה דאס הייסט די תיקון הנפש דאס הייסט די אמת'דיגע דעות וואס וואס די אמת איז וואס די וואס דאס איז די אמת'דיגע מטרה פון די תורה און רוב תורה, רוב רוב מצוות זענען נישט נישט זענען נישט ממש דאס, ס'הייסט דאס איז אפשר איין מצוה, אדער איך ווייס אפשר אפשר אה, מען דארף מען דארף שטארק מדייק זיין פונקטליך וואס איז יענץ. אבער רוב תורה איז איז געקומען צו מפרסם זיין דאס, צו מאכן א רעש ארום דעם, כ'וועל ליינען די שטיקל פון שבת דעמאלטס. דער רמב ם רעדט וועגן שבת, פארוואס פארוואס איז שבת אזוי אזוי חמור?

די דעות וואס האבן נישט קיין מעשים וואס זיי זענען משריש די דעות עקזיסטירן מער נישט קיינער גייט זיי נישט מער געדענקן דעם דער אייבערשטער געהייסן מכבד זיין די שבת כדי שיושרש עיקרון של חידוש עולם ויפורסם במציאות כשישבתו כל האנשים ביום אחד מ'וועט פרעגן וואס איז די טעם און זיי זאגן כי ששת ימים עשה השם דאס איז די די וועג ווי די שבת איז מפרסם די עניין פון חידוש עולם דאס איז דאס די גאנצע פרק שטייט אין די פרקים פון חידוש עולם דער רמבם וויל פרואוון פון דעם אז חידוש עולם איז זייער א וויכטיגע זאך און דאס איז דאס איז דער דאס איז דער רמבם'ס אה, איך דארף דא פאראויס זאגן איך וועל באלד אנקומען צו וואס ער זאגט וועגן שב וועגן וועגן יציאת מצרים דא. דאס איז דאס דאס איז דער רמבם'ס וועג פון פון אנקוקן אה אלע מצוות. דאס הייסט נישט אז די מצוה פאר זיך איז עפעס איז עפעס די מטרה, דאס הייסט אפילו היטן שבת איז נישט נישט דער פוינט בפני עצמו, אפילו אז שבת איז דער דריטער פון די עשרת הדיברות און ס'איז מורא'דיג וויכטיג, אבער ס'איז ס'איז א וועג צו מפרסם זיין, אין אנדערע ווערטער, שבת איז א גרויסע סיין, און נישט נאר שבת, אויכעט פסח, אויכעט כמעט יעדע אנדערע מצוה, ס'איז א סיין, ס'שטייט, בעצם שטייט גארנישט, ס'שטייט כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ, זאלסט וויסן אז ס'דא א גאט, דאס איז די וועג ווי אזוי זיי זענען מפרסם דורך מאכן, דורך מאכן שבת. אין אנדערע ווערטער, איך וויל איך וויל מאכן מדייק זיין זייער גוט א זאך, דאס איז זייער אנדערש ווי אנדערע מענטשן גייען פארשטיין, בעיקר דער רמבן, ווער עס דארף מען דארף עס לערנען אינעווייניג, אבער וועסט קוקן אין רמבן וועסטו זען, דער רמבן גייט זאגן אז יציאת מצרים איז נישט עפעס א א וועג, אין אנדערע ווערטער דאס וואס מען מאכט פסח וויל זאגן וויל זאגן דער רמבן, אדער לפחות יציאת מצרים, לאמיר טראכטן וועגן פסח נאכדעם, יציאת מצרים איז נישט עפעס א עפעס א מעשה וואס מען פארציילט כדי אז דורך דעם זאלסטו געדענקען אז אז אז ס'געווען יציאת מצרים דער רמבם זאגט קיינמאל נישט וואס מען זאל טון פון דעם ווען מען האט געדענקט אז ס'דא יציאת מצרים דזשאסט דזשאסט ריעלייז דעט און דער רמבן וואלט געזאגט אז יציאת מצרים איז א ראיה עפעס א עפעס א געוויסע גילי עפעס א געוויסע פרוף א געוויסע הוכחה אז אז דער אייבערשטער פירט די וועלט אז דער אייבערשטער שולט אויף די וועלט אדער אפילו טיפער מען קען אפילו זאגן אז דער רמבן וואלט געזאגט אז די וועג פון ווי אונז ווייסן אז ס'דא א גאט, די וועג פון ווי אזוי אידן ווייסן אז ס'דא א גאט איז פון יציאת מצרים. און די רמב ם זאגט קיינמאל נישט אזוי. די רמב ם קוקט עס אן אז יציאת מצרים, אדער די זכר יציאת מצרים, די פסח, איז א געוויסע וועג ווי אזוי מען זאל קענען מפרסם זיין די אמונה פון פון פון אזוי שבת חידוש העולם, אדער איך ווייס נישט וואס די, ער זאגט קיינמאל נישט וואס צו, איך מיין אפילו אז ווען ער זאגט די דעות פון פסח מיינט ער פשוט צו געדענקן די היסטאריע. איז נישט בכלל קלאר, איך בין בכלל נישט משוכנע אז דער רמב ם האט בכלל אנגעקוקט אז יציאת מצרים האט עפעס א שייכות מיט עפעס א יסוד, עני יסוד פון אמונה, עס קען זיין סתם אזוי אז ווען ער זאגט די דעות פון פסח איז צו דערמאנען יציאת מצרים, עס קען זיין אז ער מיינט כפשוטו, עס קען זיין אז ער מיינט פשוט אז איך טוה א מצוה פון הכרת הטוב, אדער א מצוה, אין אנדערע ווערטער, דאס איז א היכי תמצא, מען זאל קענען טון אפשר די צווייטע זאך וואס איז א מידה, מען זאל קענען דאנקען די אייבערשטער אז מען איז ארויס פון מצרים, אז מען איז שוין נישט אין מצרים, אז מען איז שוין נישט אין די מדבר, עפעס אזוי, ער זאגט קיינמאל נישט, מען דארף קענסט מדייק זיין, די רמב ם זאגט קיינמאל נישט וואס, און ער רעדט קיינמאל נישט, די גאנצע דרשה וואס יעדער איינער קען פון די רמב ן אין סוף פרשת בא און נאך פלעצער, וואס די ווי יציאת מצרים לערנט אונז עפעס אויס, דאס איז קיינמאל נישט די נוסח פון די רמב ם, און עס איז כמעט בפירוש אז די רמב ם איז זיך שולל פון דאס, איך וועל ווייזן וואס איז מיין גרויסע פרוף. ווייל די די פסוק לאמיר לאמיר זאגן די פסוק לאמיר זאגן צוויי צוויי גרויסע ראיות וואס איך פיל אז ס'איז א ראיה צו די די ס'איז דא דריי און נאכדעם זאגן א דריטע קודם כל די פסוק אנוכי השם אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים וואס פון דעם האט דער רמבן געלערנט און דאס פון דעם זעט מען אז יציאת מצרים איז כדי אנצוקומען צו אנוכי השם אלקיך זעט מען אז די מצוה איז דאך צו וויסן יא אויב אויב מען לערנט וואס דער רמבם האט מחדש געווען אז אנוכי השם אלקיך איז א מצוה דאס איז די מצוה פון פון אמונה אדער פון ידיעת השם און און און דאס ממילא האט דער רמבן פארשטאנען אז עס איז א מצוה וואס איז די מצוה צו וויסן די מצוה צו וויסן די השם אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים יעצט קענסט קוקן אין דער רמבם אין אלע דריי פלעצער ווי דער רמבם האט געמאכט די מצוה ער האט עס אינווענטעד יא איך מיין ער האט געברענגט א ראיה פון חזל אין ספר המצוות אבער דער רמבם האט האט אינווענטעד די מצוה פון אנכי ה' אלקיך אז ס'דא א מצוה פון וויסן גאט און קיינמאל האט ער נישט אויסגעפירט די פסוק סיי אין ספר המצוות און אין מצוה א' קען זען שטייט א מצוה ראשונה איז דאס וויסן להאמין אלהות און ער זאגט דאס וואס מיינט א גאט שיש שם עילה פועל כל הנמצאות והוא אמרו אנכי ה' אלקיך וואס איז מיט די רעסט פון די פסוק ער ווייסט נישט דערפון. זעלבע זאך קענסט קוקן אין יסודי התורה אין די ערשטע די ערשטע פינף זעקס הלכות דער רמבם איז גייט ער דורך די גאנצע זאך דאס הייסט די גאנצע הגדרה פון די מצוה פון ידיעת האמונה אין זיין אין זיין אין זיין אפיניען און ער לייגט אראפ אז יש שם מצוי ראשון און עס איז און ער גייט לייגט אפילו אראפ אזויווי א שטיקל ראיה ווי אזוי מען ווייסט עס ווייל ער דרייט די גלגל און עס איז דא א כח און ס'קען נישט זיין א כח און אזוי ווייטער און ער פירט אויס וידיעת דבר זה מצות עשה שנאמר אנכי השם אלוקיך געהעריג אויסגעלאזט די גאנצע המשך פון די פסוק, וואס לכאורה לפי על פי הפשט איז אפשר אפילו מער וויכטיג איך ווייס נישט אבער דער רמב ם לאזט יעדע סינגל מאל ווען ער מאכט דער רמב ם וואס איז מחדש די גאנצע מצוה פון אנכי השם אלקיך וואס נעמט זיך פון די פסוק אשר הוצאתיך מארץ מצרים און דער רמב ם האט אינגאנצן מדלג געווען אינגאנצן משמיט געווען די אשר הוצאתיך ער ברענגט עס קיינמאל נישט אין די גאנצע רמב ם ווען דער רמב ם רעדט פון פון די ענינים פון פון אמונה, דאס הייסט פון דעם מציאות השם, עקטשעלי פון אלע אלע י"ג עיקרים, קיינמאל בויט ער נישט קיין ש... ער דערמאנט נישט יציאת מצרים קיינמאל נישט, קענסט מאכן די רמב ם מיט יציאת מצרים איז נישט קיין גרויסע ארטיקל ביי די רמב ם, אטליסט וואס איך האב געטראפן, די רמב ם ברענגט קיינמאל נישט יציאת מצרים און ווען ער רעדט פון ענינים פון אמונה, פון ענינים פון י"ג עיקרים, ס'שטייט נישט אין איינע פון י"ג עיקרים אז די אייבערשטער האט ארויס גענומען פון מצרים, שטייט נישט אין קיין איינער פון זיי אז מ'לערנט דאס ארויס פון יציאת מצרים.

אבער מ'זעט ער האקט אפ די פסוק געהעריג אינמיטן עס איז זייער פאני א פסוק פון די רמב ם און נאך א אינטערעסאנטע ראיה וואס כאפ כאפ איך אז אפשר איז נישט אזא גוטע ראיה איך ווייס נישט אבער אפשר איז ענק ענק קען איך זאגן אז יעצט יעצט איז דא דא א א פראבלעם א גרויסע זייער פעימאס פראבלעם וואס איז אז שבת האט די תורה אויך אין די לוחות שניות און דאס הייסט אין אין פרשת ואתחנן האט די תורה קאנעקטעד שבת אויך מיט יציאת מצרים זייער פעימאסלי יא יעצט קיינער ווייסט נישט וואס א שייכות האט שבת מיט יציאת מצרים שבת האט דאך ממילא ס'איז א ראיה אויף בריאת העולם אדער א סימן א זכר ווי אזוי קען זיין שבת א זכר ליציאת מצרים און דער רמבם אין דער זעלבע פרק אין אין חלק בית פרק למד אלף האט זיך האט געזאגט א תירוץ אויף דעם רמבם האט געזאגט אזוי איך זאג דער איך זאג נאך וואס שטייט אין די תורה דא צוויי טעמים און דער רמבם זאגט דאס איז נישט קיין סתירה ווייל די צוויי טעמים מיינען צוויי אנדערע זאכן ס'הייסט דאס וואס מען דארף היטן שבת מכבד זיין שבת דאס איז א טאקע פון וועגן כי ששת ימים

דארפסט דיך געדענקן ווען די ווען די ווען די היטס שבת ס'הייסט ווען די ריסט שבת דארפסט דיך אזוי ווי אונז האבן געזאגט ס'דא א כלל בזמן רעה יא בזמן טובה דארף מען געדענקן ימי רעה סאו שבת איז דאך די גרעסטע זמן טובה דארפסט דיך די געדענקן די ימי רעה ווען די ביסט געווען אין מצרים האסט דיך נישט געקענט היטן שבת האסט געדארפט ארבעטן פאר די מצריים האסט נישט געקענט קיינער האט דיך נישט געפרעגט מען האט געדארפט ארבעטן פאר פרעה א גאנצע יאר איז דאס יעדע יעדע שבת ווען אונז היטן שבת דארף מען זיך דערמאנען זאגן שכוח אז מען איז נישט אין מצרים אז מען קען היטן שבת דאס איז דאס איז לכאורה דער רמבם'ס פשט פון על כן ווייל אדאי ווייל די אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים דארפסטו היטן שבת ער מיינט מיינט דער רמבם טייטשט דער פסוק מיינט צו זאגן ווייל דו ביסט ארויס פון מצרים קענסטו היטן שבת מיילע ביסטו מחיוב יעדע שבת צו זאגן זיי איך ווייס נישט אויב ער זאגט אז מען קען היטן שבת ער זאגט עס איז פשוט הכרת הטוב אז מיר זענען ארויס פון תחת סבלות מצרים ניין אבער ער זאגט ער זאגט עס שוין ווי ער לייגט דאס צו שהיינו עבדים שבו לא שירתנו בבחירתנו ובשעה שחפצנו לא יכולנו לשבות אין מצרים, ס'איז טאקע באופן כללי א פראבלעם געווען אין מצרים, אבער איינע פון די פראבלעמען איז געווען אז מ'האט נישט געקענט מאכן שבת, דאס הייסט, איך מיין וועגן דעם אפילו די עצם שביתה פון שבת איז אזוי ווי א איז א געוויסע אזוי ווי א פראקלאמע דאס איז אנטי מצרים, אין מצרים היט מען נישט שבת, און דאס אז איך קען היטן שבת, ווען איך זאג אז ס'איז זכר ליציאת מצרים דערמאן איך זיך טאקע אה, איך בין נישט אלעמאל געווען אין די מצב וואס איך קען האבן שבת, ברוך השם, וועגן דעם דערמאן זאגט דיך די תורה, דערמאן זיך וועגן יציאת מצרים, וזכרת כי עבד היית, על כן על כן צוך ה', אבער ס'איז ס'איז.

סאו לוק, אפשר איז געלונגען פאר, דו ווייסט דאך מיט די פרעה, איין וואך איז געווען, די נעקסטע וואך איז שוין געווען א צווייטע געזעץ. איי נאו, איי דאנט נאו, ליסטן. דאס איז אפי' פשט, אבער וואס איז מיך מער אינטערעסאנט פון דעם איז, אז אויב דא איז דאך דא א תירוץ פון די רמב ן, מוזט נישט אנקומען דערצו, אנדערסטענד. אבער אין אנדערע ווערטער, און עס ווערט געברענגט אין די טור, יעדער איינער ווייסט עס פון די טור, אז אז שבת איז זכר ליציאת מצרים, ווייל יציאת מצרים איז א ראיה אויף חידוש העולם, און שבת איז חידוש העולם, סאו דעיר בעיסיקלי די סעים טינג. יא. און די רמב ם ווערי קליערלי דאזענט גאו דעיר, סאו די רמב ם זאגט נישט אז יציאת מצרים מיינט וואס איז שבת זכר ליציאת מצרים, אה שבת איז דאך א גאנצע גוטע שידוך, בפרט ווען די רמב ם איז אזוי קען טראכטן אז אלעס איז אין אמונות, סאו שבת איז איין אמונה, יציאת מצרים איז נאך אן אמונה, לאמיר שוין זאגן דאס איז די אמונה פון א השגחה, דאס איז די אמונה פון איך ווייס, מ'קען נישט טרעפן סתם פשעטל, און די רמב ם האט זייער קלאר געמאכט אז יציאת מצרים זעט אויס ביי די רמב ם זייער א פראקטישע זאך, סיי ווי ער זאגט די איינציגסטע קלארע זאך ער זאגט

אה, און וועגן דעם, איינער וואס ער גלייבט נישט אין חידוש העולם איז ער א גוי, דער רמב ם זאגט נישט דאס, קען זיין אז ער מיינט דאס, דער מגיד משנה זאגט דארט אז ער מיינט דאס, אבער ער זאגט נישט דאס, עס סאונדט אסאך מער ווי ער זאגט אז עבודה זרה איז א גרויסע עבירה, דאס פארשטייט דאך יעדער איינער, און און שבת איז א אות, וויבאלד דאס איז די אות שבין הקדוש ברוך הוא לעולם, און ווער עס איז עובר אויף די אות, וועגן דעם איז ער א איז ער כעובד עבודה זרה. דער רמב ם זאגט נישט אז מחלל שבת איז א עובד עבודה זרה ווייל ער גלייבט נישט אין חידוש העולם, הי נעווער מעיקס דעט that connection at least נישט בפירוש אין די אין די פלאץ וואס ער זאגט עס מ'קען מ'קען ס'איז נישט זייער קלאר מ'קען מ'פילט דאס אן אבער ס'זעהט מיך אויס ס'זעהט מיך אויס אז דער רמבם קוקט אן שבת אלס א אז דו ברענגסט א מגיד משנה דא, אוקיי. ווייל מ'קען אריין פשעטלען אין די רמבם אז ער מיינט עס, רייט? יא, מ'קען, מ'קען פארשטיין, אבער די מגיד משנה אליינס, כ'האב נישט געקוקט אינעווייניג, ער ברענגט די רמבם, אבער די רמבם זאגט נישט דאס, די רמבם זאגט יא בפירוש אז שבת איז כדאי צו דערמאנען די חידוש, איך מיין אז ס'דא דא נאך אזויווי א זאך, מ'דארף זייער קלאר ארויסהאבן וויאזוי די רמבם פארשטייט די איידיע פון מצוות וואס זענען קאנעקטעד מיט מיט אמונה. דאס הייסט, דער רמבם קוקט עס נישט אן אזויווי עפעס אזויווי א מעדזשיק, אדער עפעס א ווער ס'איז מ'היט שבת, איז מיט דעם אליינס ווייזט ער אז ס'איז דא חידוש העולם. ניין. אזויווי דער רמבם האט זייער קלאר אראפגעלייגט אין פרק לא, וויאזוי גייט שבת מפרסם זיין חידוש העולם? וכאשר ישאלו מה הטעם לכך תהיה התשובה כי ששת ימים. דער רמבם לערנט אזוי אריין א כי ישאלך בנך און די כי ששת ימים, ווייסט? והיה כי ישאלך בנך. למה אתה היט שבת? וועט מען זאגן כי ששת, אנדערע ווערטער אויב מען זאגט נישט, איז גאר נישט, נו וואס איז אויב איינער היט נישט שבת, ער וויל נישט מאכן די סימן, ס'איז נאר א סימן, ס'איז דאך נישט א עצם'דיגע זאך, קענסט נישט זאגן אז וועגן דעם איז ער א גוי, ער איז א גוי ווייל דאס איז א וויכטיגע מצוה, דאס איז א אות, דאס טוען אלע אידן, כ'ווייס וואס, ווי אזוי מ'וועט עס פארשטיין די די ספעשעלטי פון מחלל שבת בפרהסיא, אבער ס'איז זיכער ביי די רמב ם איז זייער אנדערש, ס'איז זייער אנדערש ביי די רמב ם מחלל שבת בפרהסיא ווי איינער וואס איז טאקע עובד עבודה זרה און אפילו עבודה זרה אליינס איז אנדערש ווי איינער וואס גלייבט אין עבודה זרה דער רמב ם האלט דאך אז גאנצע עבודה זרה איז דאך נאר א סייג פאר גלייבן אין עבודה זרה אדער פאר נישט גלייבן אין גאט ווייל ביי די רמב ם וואס דו גלייבסט וואס דו אליינס גלייבסט דאס איז די אמת'דיג די עיקר זאך וואס דו טוסט איז א וועג אזוי ווי ער זאגט ס'איז זייער וויכטיג ווייל מ'קען נישט מפרסם זיין אמונה אן מענטשן אן מעשים אן ס'זאל זיין מצוות און מועדות די אלע סארט זאכן אבער ס'איז דא זייער א קלארע חילוק ביי אים צווישן צווישן די אזוי ווי די פעולה און די און די אמונה צווישן די

איז די זייער פעימאס רמבם אין יסודי התורה פרק ח' וואס דער רמבם זאגט משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה דאס הייסט אין דער רמבם דער רמבם רעדט דארט קודם כל לאמיר זאגן די ערשטע זאך וואס דער רמבם רעדט איז נישט וועגן מציאות השם דאס הייסט די פרק יסודי התורה פרק ח' האלט שוין אין מיטן די עיקרים פון פון נבואה דאס הייסט פרק פון פרק ו' ז' ער רעדט פון ווי אזוי מען ווייסט אז ס'דא נבואה און ווי אזוי מען ווייסט אז נבואת משה און פארוואס נישט א צווייטער קען זיך דינגען אויף נבואת משה דעס that's his problem that he's trying to take care of אין די פרק ח' אין אנדערע ווערטער די ערשטע אלעס וואס עס שטייט אין די ערשטע פיר פרקים פון יסודי התורה וואס איז אמונות פון מציאות השם האט ער בכלל נישט אריינגעברענגט די שאלה פון ווי אזוי מען גלייבט דאס אין אנדערע ווערטער אונז רעדן אזוי ווי אונז האבן געלערנט די לעצטע לעצטע פאר חדשים וועגן ווי איז די מקור פון די אמונה צו עס איז פון חקירה אדער פון עדות פון אנדערע ווערטער פון יציאת מצרים רייט אדער פון פון עפעס אזא סארט זאך דער רמב ם ווען ער רעדט וועגן וועגן די וועגן די מציאות השם ברענגט ער קיינמאל נישט די מעשה אז מען זאל וויסן אז ס'דא א גאט ווייל ס'דא יציאת מצרים אדער עפעס אזוי אזוי ווי געזאגט אפילו ווען ער ברענגט די פסוק אנכי השם אלקיך זאגט ער מיינט מאכט ער עס צו מיינען זאל וויסן אז ס'דא א גאט ווייל ער דרייט די גלגל אדער עפעס אזא סארט זאך און ולא עוד, אלא ווען, אפילו ווען ער קומט אן צו די נושא וואס איז לכאורה יא נאר, אונז ווייסן נאר וועגן עפעס א עדות, וואס דאס איז די אמונה אין נבואת משה, דאס איז אונזער אמונה אין די תורה, ביי דעם קען דאך נישט די רמב ם קלעימען אז ס'דא עפעס א פרוף, א שכל'דיגע פרוף אז ס'דא נבואת משה, כ'מיין דעטס, דאס אזוי ווייט, ער טרייט עס כמעט צו קלעימען אין טעמי המצוות, אבער נישט ממש. און און אפילו אויף דעם זאגט דער רמב ם נישט וועגן די אותות ומופתים גלייבן אונז אין משה רבינו אפילו נישט וועגן קריעת ים סוף און יציאת מצרים און די אלע אנדערע געוואלדיגע ניסים וואס די אייבערשטער האט געמאכט אין יציאת מצרים נאר פון וויאזוי גלייבן אונז אים אונז גלייבן נישט זאל אונז אליינס געזען דאס דאס איז אויך א מעשה וואס מען דארף גלייבן אז מען יענער געזען אבער דאס איז נישט אונזער פראבלעם יעצט על כל פנים דער רמב ם אה זאגט זייער קלאר אז יציאת מצרים איז נישט קיין ראיה אויף גארנישט אפילו נישט אויף נבואת משה איז נישט קיין ראיה איז דאך קל וחומר אז די רמבם קען נישט אנקוקן יציאת מצרים אלס א אמת'דיגע שורש פאר פאר עניטינג פאר אוי אוי אפילו נבואת משה קען מען נישט גלייבן ווייל א מופת און די ריזן פאר וואס די רמבם טוט דאס just so you should you should know איז ווייל די רמבם האט זייער שטארק מורא אז ס'עט קומען כי יקום בקרבך או ונתן אות ומופת און עט זאגן נעבדה אלהים אחרים. רמב ם איז זייער באזארגט פון די דזשיזעס מוחאמאד חברה אדער אנדערע כ'ווייס נישט וואס וואס זיי מאכן מופתים און מופתים איז גאנץ טשיפ אקארדינג טו די רמב ם ווייל מ'קען זיי גאנץ גרינג מאכן א מופת און און עט קומען איינער זאגן משה רבינו איז דאך נאר א מופת איז דאך אויך א מופת זאגט די רמב ם ניין ניין ניין משה רבינו ווייסט מען אליינס און די סיקרעט איז אז די רמב ם מיינט צו זאגן אז משה רבינו פארשטיי איך אז ער איז גערעכט קענסט מיך נישט זאגן מיט דיין מופת פארקערט ווי איך פארשטיי דאס איז בקיצור גדול אבער כ'גיי עס נישט יעצט פרוווען. און און וועגן דעם זאגט ער סאו על כל פנים ביי די רמבם איז זיכער אז די וואס דו פארשטייסט דאס איז די דאס דארף זיין די מקור פון אלעס דאס איז ממש די מקור אזוי לערנט ער ממש די מצוה מיט די אלע זאכן און ער האט נישט גורס בכלל די גאנצע זאך פון יציאת מצרים צו זיין אזוי ווי א מקור פאר די גאנצע זאך נאך דעם שטייט דא אז איך האב נאך אבער א א שטיקל סברא אדער א ראיה צום רמבם פון אונזער קבלת עול מלכות שמים פון פון מסכת ברכות ווייל יעדער איינער ווייסט אז ס'דא איך בין זייער ביזי מיט יענע משנה אין מסכת ברכות וואס שטייט אז ס'דא קבלת עול מלכות שמים און קבלת עול מצוות קבלת עול מלכות שמים הייסט פרשת ראשונה פון קרישמע שמע ס'איז דא א גאט בעסיקלי אזוי אזוי עט ליסט לערנט מען דארף קוקען די רמבן און רמבם ווי זיי לערנען פונקטליך דאס ווייל ביידע פון זיי נוצן די די גמרא אבער על כל פנים באופן כללי און קבלת עול מצוות הייסט והיה אם שמוע אפשר קען עס קען מען מיינען עס מיינט שכר ועונש אדער עפעס אזוי. און נאכדעם איז דא א דריטע פרשה וואס הייסט יציאת מצרים, יא, וואס בן בן זומא האט זיך געדינגען וועגן דעם מיט די חכמים דארט. און יענע פרשה איז נישט קבלת עול גארנישט, ס'איז יציאת מצרים. ס'איז דא א מצוה צו דערמאנען יציאת מצרים, וואס די מצוה? סתם ווייל ס'איז אזוי ווי הכרת הטוב. דארף געדענקן, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, שטייט נישט למען תזכור ותדע שיש אלהים. די תדע יש אלהים אויב ס'דא אזא מצוה אויב חזל האבן אפילו מתקן געווען אזא מצוה אז מ'זאל געדענקן יעדן טאג אדער מקבל זיין אז ס'דא א גאט אדער אז ס'דא א תורה און מצוות דאס איז די ערשטע צוויי פרשות אין קרישמע די לעצטע דריטע פרשה האבן קיינמאל נישט חזל קאנעקטעד מיט די ענין פון קבלת עול מלכות שמים וואס לויט די רמבן'ס שיטה אויב וואס יעדער איינער געדענקט וואלט געדארפט שטיין יציאת מצרים וואלט געדארפט זיין פאר קבלת קבלת מלכות שמים ווייל מ'וואלט געדארפט זאגן ווי מהיכן אנו יודעים שיש מלכות שמים מיציאת מצרים וואלט רבי יהושע בן קרחה געדארפט טוישן זיין גאנצע סדר און זאגן אז די יציאת מצרים זאל זיין אפשר אפילו פאר און און די פרשה פון שמע ישראל מיט די אלע זאכן אין די פרשה פון שמע ישראל שטייט טאקע נישט דער אמת וואלט דער רמבם געקענט ברענגען יענע ראיה אבער ער ניצט יענע פסוק אויף אויף יחוד אבער מען קען עס שטייט טאקע נישט שמע ישראל השם אלקינו הוציאנו ממצרים שטייט שמע ישראל השם אחד איז דאס איז א שטיקל מקור אז דער רמבם איז גערעכט אז יציאת מצרים האט נישט קיין שייך שייכות מיט עפעס ענינים פון אמונה אדער פון פון אזעלכע סארט זאכן אוקיי, נאו, איך גיי דאס ענדיגן מיט דעם. צום קום דעם. יעצט פרעגט חיים, אז אויב אזוי, וואס וואס וויל די תורה טאקע פון דעם? וואס דאס איז דאך אזא קשיא אויף די שטיקל רמבם ווי אויף אלע אנדערע שטיקלעך רמבם. די גאנצע רמבם איז דאך געקומען צו זאגן אז אלעס וואס שטייט אין די תורה האט א סוד און ס'איז נאר דא געוויסע פאר זאכן וואס זענען עכט וויכטיג. אלעס אנדערש איז איז מיט אנדערע ווערטער אזוי ווי דער רמבם אליינס פארשטייט איז מסביר אפילו דא אז די רוב זאכן רוב מצוות זענען געקומען צו מאכן פראפאגאנדע צו מפרסם זיין געוויסע אמונות געוויסע דעות געוויסע מידות טובות און אזוי ווייטער איז אוודאי אז דער רמבם מודה קען דער רמבם מודה זיין ער רעדט נישט וועגן דעם אבער לכאורה איז בעצם קען ער מודה זיין אז די די חומש נוצט אפשר יציאת מצרים יא אלס א מופת און אזוי ווי דער רמבם אליינס וועגן די פרק ח' דער רמבם איז דאך זייער שווער ווייל דער פסוק און אלע פרעגן פרעגן אויף אים אז דאס איז דלא כרוב הפסוקים וואס די פסוקים נוצן יא מופתים צו פראוון זאכן און די רמב"ם מאכט עס אוועק די גאנצע זאך וואס וואלט די רמב"ם געזאגט יא דאס איז איך האלט אויך אז מ'זאל נוצן וואס מ'קען און די פסוקים דו קענסט מאכן א מופת נוץ עס איך איך בין באזארגט וועגן א צווייטע זאך טריי איך עס אוועקצומאכן אבער אבער אזוי ווי מ'דארף מאכן פראפאגאנדע דארף מען מאכן מופתים דארף מען רעדן וועגן די מופת נוצן די מופת אבער עס מיינט נישט אז דאס איז די אמת'דיגע מצוה אדער די אמת'דיגע וועג וויאזוי ער פארשטייט די תורה, די רמב"ם קען אנקוקן די די גאנצע ריבוי יציאת מצרים אין די תורה אלס נאך פראפאגאנדע, נאך נאך זאכן וואס מ'זאגט פאר די פאר די עולם וויבאלד זיי פארשטייען דאס. דאס איז א. וואס?

יעדער איינער ווייסט די כוזרי'ס תירוץ אויף די קשיא. דער אבן עזרא אין פרשת יתרו פרעגט זיין פעימאס קשיא פון רבי יהודה הלוי, וואס מען קען זען די כוזרי אליינס פרעגט די קשיא, און ער זאגט, ער האט מיר שואל, שאלני רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד, למה הזכיר אנכי השם אלקיך אשר הוצאתיך ממצרים, און שטייט נישט שעשיתי שמים וארץ ואני עשיתיך, יא? מ'געדענקט די קשיא, וואס איז דער אבן עזרא'ס תירוץ? זאגט דער אבן עזרא אזוי, דע כי אין מעלות בני אדם שוות באמונתם בלבם. ס'דא אסאך סארט מדריגות פון אמונה. כי הרבים מאמינים להשמעות אזנים רוב העולם, דאס איז די גלייבט וואס מ'האט זיי האבן געהערט, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין חובות הלבבות. ולמעלה מהם, שראו זה כתוב בדברי התורה שנתן השם למשה. ס'דא נאך אביסל קלוגערע וואס זענען נישט סתם גלייבן זייער באבע, זיי גלייבן די חומש. און קיין סאך בעסער איז עס נישט, עס וועט קומען אן אפיקורס, מערער זיין, וועט ער דאך נישט וויסן קיין תירוץ. אשר נשאו ליבו ללמוד חכמות, ווער עס לערנט חכמות, חכמות הטבע, שהם כמו מעלות לעלות למקום חפצו, קען ער יכיר מעשה השם במתכות ובצמחים וחיות ובגוף האדם עצמו, ער וועט וויסן יעדע אבר לפי, כפי התולדות, תולדות איז א אולד פעשענד וועי אוו סעיאינג דרך הטבע, ולמה על זאת המתכונת, ויגבה ליבו, נאכדעם ער גייט זיך מיט די אלטע, מיט די אלטמאן יא מיט די לייטער פון פון אריסטו און די נעא פלעטאניסטס קודם ווייסט מען די דרך הטבע פון די שטיינער נאכדעם ווייסט מען די גוף נאכדעם קענסטו וויסן די גלגלים וואס דאס איז די מעשה השם בעולם האמצעי וויטש וואטעווער דעט מיענס פאר נאו און ער וועט וויסן ווען די זון קומט און ווען די לבנה קומט און אזוי ווייטער און דאס אלס וועט ער וויסן בראיות גמורות שאין בהם ספק ומדרכי השם גיי דיין מאסק לעשות השם נאכדעם מיט אנקומען זיי ווען דאן וועסט דו דריי זיי ווי דריי אויל מיסט אויל מאשע פאל דאס איז דער בהיימעס חייס מענטש נאכדעם וואס דו די גלגל מיט די אלע זאכן נאכדעם פון דא פון עס פארשטיין דאס עס אנקומען אויך צו קענען צו פארשטיין טעאלאגיע עס קענען וויסן לדעת השם יא אז די אייבערשטער האט געזאגט אנכי השם אלקיך, די ווארט אנכי השם אלקיך קען נישט פארשטיין קיינער נישט, נאר א חכם מופלא, איך האב פירשתי פרשת ואלה שמות אז דארפסט וויסן וואס דער וואס דער מסביר וועגן שרייבן את השם דארט און ביי אהיה אשר אהיה וואס ס'מיינט בכלל דאס אז דער שם הוויה דאס די איינציגסטע וואס עומד בלי שינוי ואין זולתו שוכן עד ולא כמוהו יושב קדם סלה ומעמיד עולם עליון בכוחו און אזוי ווייטער והנה יספיק לכל למשכיל בכל גוי דיבור אנכי השם

איז דאך אלץ דער מציאות השם ווייסט ער אויכעט דאס האט אייבערשטער געמאכט אותות ומופתים מצרים עד שהוציאם משה להיות להם לאלקים והטעם דאס האט אייבערשטער געטוהן לישראל מה שלא עשה לכל גוי דאס הייסט מה שלא עשה לכל גוי ער האט זיי געטוהן שינויים אין די טבע דאס איז די אין די עולם השפל וואס דאס איז שלא כסדר דאס האט צו טוהן וויאזוי ער פארשטייט די גאנצע ענין פון מופתים אבער אין וועגן דעם ובעבור האותות שעשה צו סקיפ אהין ווייל איך וויל נישט טרייען צו מאכן יעדע וואך די ווערן סטאק מיט די ובעבור האותות שעשה השם במצרים אמר משה אתה הראת לדעת שהכל ראו זה חכמים ושאינם חכמים אין אנדערע ווערטער ס'דא אזוי ווי א עולם העליון יא עולם האצילות וואטעווער עולם העליון וואס דעי דעיס קענען נאר די חכמים פארשטיין דאס פארשטייט מען די חילוק פון שם הוויה מיט די שם שדי מיט די שם אלהים און די אלע זאכן דאס קענען די חכמים פארשטיין אבער ווען די אייבערשטער האט געטוהן א שינוי אין די עולם הזה דעמאלטס קענען אויך די טיפשים פארשטיין און פאר דעם האט ער דאס איז די טייטש וואס משה רבינו האט געזאגט אז יעצט אתה הראת לדעת יעצט קען יעדער איינער זען און פאר דעם און פאר דעם איז ער דאס איז ער דאס איז ער און דאס איז בעצם די אשר הוצאתיך מארץ מצרים מיינט צו זאגן אנכי השם אלהיך פאר די משכילים אשר הוצאתיך פאר די נישט משכילים

אין אנדערע ווערטער, אף קארס, פאר די משכילים קענען דאך זיין גוים אויכעט, מ'דארף נישט בכלל די תורה. די גאנצע זאך איז אז עס איז דא עפעס פאר די נישט משכילים אויכעט, און די זאך איז אויך דא נאך א נאך א פוינט וואס מען דארף באמת זיך חוץ נעמען, נעמען וואס איז אז אונז דארפן טון עפעס מער פון די פון די פון די גוים. ס'הייסט די משכילי כל גוי, זיי פארשטייען טאקע אנכי השם אלקיך, אבער אשר הוצאתיך מארץ מצרים פארשטייען די לא משכיל אה לא כל גוי רייט ווייל נישט אלע גוים האבן געזען יציאת מצרים נאר די אידן און לכבוד דעם זענען די אידן אויך מחויב צו טוהן געוויסע זאכן וואס די גוים זענען נישט מחויב צו טוהן אזוי ווי ברית מילה איך ווייס וואס סאו ס'איז יא דא עפעס א אלס וואס? א רגע, סאו נאכאמאל, סאו די משכילים זענען זיכער חייב, די שאינם משכילים זענען מחויב בתורה אלס די יציאת מצרים צו אלס די מתן תורה? מע האָט אָנגעמאָלן אַ באָט מחויב, יעדע איינע ווענדט זיך וועלכע וואָס דו רופסט תּורה. בידיעת השם, די משכילים ווייסן ידיעת השם פֿון דער וואָרט אנוכי, אַגעין, נאָט רעלי פֿון דער וואָרט אנוכי, פֿון דער שכל וואָס ליגט אין דעם, קענסט דאָך פרעגן, קענסט דאָך משיג זיין אָן דער וואָרט, איטס דזשאָסט, איטס דזשאָסט, איטס דזשאָסט סעיִנג דעט דעטס די פּשט. זענען צוגעקומען צו סערטען השגות אין, אין, אין וואָס הוויה איז, יא, ראייט? ס'מוז נישט אפילו זיין ביי יצי, ביי, ביי קריעת ים סוף, איי טינק דעט דאס קען. ביי מתן תורה, יו מין?

איך טו נישט עס איז אינטערעסטינג עס איז אינטערעסטינג אבן עזרא ביקאוז לייק טינקינג דאט נישט ביז צו נאך חידוש ביי נאך איך קוק עס אן אזוי האב איך פארשטאנען אז ער קוקט איך אמת'דיגן אז אשר בראתיך אין אנדערע ווערטער אשר בראתיך וואס מיינט אשר אנכי הוי'ה און דאס ווייסט מען שוין פאר דעם ווייסט מען פאר דעם נאך דעם אינמיטן ס'האט גאר נישט איינגעלייגט דאס וואס שטייט דאס עס שטייט חבר יא ער טייטשט עס פיל אריין אנכי השם אלקיך למשכילים אשר הוצאתיך לבלתי משכילים מען מוז עס נישט אריינטייטשן עס מוז דאך אבער זיין אמת עס קען דאך נישט זיין סא עס מוז דאך עפעס געמאכט זיין די פסוק אז ס'זאל שטימען מיט די ריאליטי. אבער ער וויל נישט, ער פארשטייט נישט אז די משכילים האבן אויסגעפינען דאס דעמאלטס, אדער אז. זענען צוגעקומען צו השגת הנבואה סאמהאו סאם דיפער אנדערסטענדינג, איי דאנט נאו עקזעקטלי וואט דעט מיענס, באט ניין? אז וואס? זענען צוגעקומען צו עפעס וואס דער רמב"ם וואלט גערופן השגת הנבואה, עפעס א טיפערע סארט פון אנדערסטענדינג וואס הוי'ה איז.

אזוי נא סאו סאו יעצט כאפ איך אז סאו קוואט אזוי ווי איך געזאגט אנהייב יעצט כאפ איך אז דא דא עפעס א געוויסע דער איז סאמטינג מאר טו דעט ביקאז ער ער בויט דאס אויף מיט זיין גאנצע זיין גאנצע קאסמאלאדזשי דו ווייסט זיין גאנצע דריי עולמות וואס ער האט יא דאס הייסט ס'דא עפעס איז עכט געשען ביי יציאת מצרים דאס איז נישט נאר עפעס א ווייס איך נאך א וועג פון משכנע זיין די נאראנים ס'איז ס'דא עפעס געשען ביי יציאת מצרים וויטש איז אז באופן כללי דאס וואס ער וויל מחדש זיין באופן כללי לכאורה מען דארף מדייק זיין פונקטליך וויאזוי ער פארשטייט עס באופן כללי איז נישט דא אין די עולם השפל גארנישט וואס צו וויסן דאס הייסט אלעס פירט זיך לפי א געוויסע מזל אדער לפי א געוויסע חק און דאס איז עד כאן און די אייבערשטער בכח האט מחדש געווען למען אהבת אבות א א חידוש זיך אותות בעולם השפל וואס דאס איז דאס איז אמת'דיג א חידוש און דאס איז א חידוש פון יציאת מצרים דאס דאס איז א סארט זאך וואס קענען פארשטיין אויך אויך נישט משכילים אבער ס'קען זיין אז משכילים האבן אויך עפעס פון דעם דאס הייסט עס איז עס איז א חידוש להפקיע להפקיע די גאנצע זאך פון פון מזלות די גאנצע הנהגת הטבע בעיסיקלי די האול איידיע דעט דער איז און דיס איז ריעלי האו הי עקספלעינס די דער אבן עזרא איז פארשטייט זיך סאו לאמיר דיך זאגן שוין ווייל איך איך טראכט יעצט אז ס'איז נישט ריכטיג מען דארף מסתמא טאקע מער דאסן פארדעם דער אבן עזרא פארשטייט אז און דאס איז א דער רב סעדיה גאון דינגט זיך זייער שטארק מיט דאס אבער דער אבן עזרא פארשטייט אז דאס וואס משה רבינו האט געקענט מאכן מופתים די תורה ענדיגט זיך לכל היד יא לכל האותות והמופתים אשר עשה משה לעיני כל ישראל איז א געוואלדיגע זאך דאס איז נישט סתם אזוי ווי עפעס א פרוף אדער עפעס א אקעי געווען א ייד א גוטע בעל מופת אבער דער אבן עזרא פארשטייט אז די מופתים וואס א מענטש קען מאכן זענען בכוח א געוויסע ידיעה וואס ער האט בכוח א געוויסע דביקות וואס ער האט אדער א געוויסע ידיעה וואס ער האט ווייל דער אבן עזרא איז האלט אז ווער

און דאס האלט ער אין אנדערע ווערטער דער אבן עזרא פארשטייט כמעט קענסט פארשטיין אז די מופתים וואס משה רבינו געמאכט האט די משה רבינו געמאכט כאילו און נישט די אייבערשטער דאס הייסט בכח די ידיעה וואס משה רבינו האט אין שם הוויה וואס דאס הייסט אז ער פארשטייט די עולם פון די דריטע עולם פון די עכטע עולם און דאך דאס דעמאלטס קען ער טוישן די און ווי אזוי ווי אזוי ס'שטעלט זיך אויס אין די עולם השפל ווייל די מזל איז נישט שולט אויף אים אזוי איז אבן עזרא מאריך אין אסאך פלעצער סאו דערפאר דאס איז א ריעל טינג, דאס הייסט דאס איז דאס וואס ער קען מאכן מופתים, איז נאר אזויווי די סימן, אויב דאס איז א געוויסע ידיעה, א געוויסע, ס'איז א גרויסע, ס'איז א גרויסע זאך, דעי דעי קענען, דעי קענען מאכן מופתים, ס'איז א גרויסע זאך ביי די אבן עזרא, ענד עקשעלי די דעט דאזענט ביקאם א פרוף ביי הים, ווייל אויב דו טראכסט אריין, דער רב סעדיה גאון דינגט זיך זייער שטארק אויף די סארט איידיע, ווייל ער זאגט אויב אזוי איז דאך א אז א מופת איז נישט קיין ראיה אויף גארנישט, אויב דו זאגסט אז יעדער איינער וואס האט א געוויסע טיפע ידיעה יא, פרעגט רב סעדיה אויב אזוי אויב וועסט זאגן איך ווייס וועם ווער עס האט אמת'דיגע דביקות ווער עס האט אמת'דיגע ווער עס פארשטייט צ די נעיטשער קען טוישן די נעיטשער דאס איז אזא סארט איידיע יא סאו אויב אזוי דאס וואס משה רבינו האט ארויס גענומען האט געמאכט קריעת ים סוף פרופט נישט אז די אייבערשטער האט אים געשיקט ס'פרופט נאר אז ער איז געווען א גרויסע חכם דעטס עקזעקטלי וואט די רמבם איז סעאינג אין א וועי די רמבם באט רב סעדיה גאון וואס ער וויל יא זייער שטארק אז מופתים זאל זיין א געוואלדיגע ראיה מוז ער זיין, מוז ער זיין וועגן דעם שולל זיין מופתים זייער שטארק, ער וויל מיר זאגן, אז נישט נאר אז ס'קען נישט זיין קיין מופתים בדרך הטבע קיינמאל נישט נאר אויב דער אייבערשטער אליינס וועט עס מאכן, ס'קען אויך נישט זיין אז א מענטש בכח זיין צדקות אדער בכח זיין ידיעה זאל קענען מאכן א מופת, קאוז דען די האול פרוף אוו מופתים פאלס אוועי, און אזוי שטייט אין אמונות ודעות אין מאמר ג'. און סאו דער רב סעדיה גאון איז זיך שטארק מתנגד צו די איידיע אז א מופת קען ארויסקומען פון א געוויסע ידיעה וואס א מענטש האט.

לויט די רמב ם וואס מען האט עס יעצט פארגעליינט. סאו דאס איז נישט די רמב ם, איז דער מערסטע. עס איז אלץ הכרת הטוב. לויט די רמב ם שטייט נישט, די רמב ם איז נישט גורס דאס. די לויט די רמב ם איז ליש ע, איך ווייס נישט פארוואס. די רמב ם דאזענט טאלק אבאוט דיס קוועשן, איי דאנט נאו, איך קען נאך זאגן טעאריעס, איך ווייס נישט פארוואס. איך ווייס אז ביי די רמב ם איז עס נישט וועגן א ענין פון אמונה, ס'קען זיין סתם וועגן א ענין, לויט די רמב ם די איינציגסטע קלארע זאך וואס די רמב ם זאגט איז הכרת הטוב, ס'איז א וויכטיגע מידה צו געדענקן כסדר אז ביסט נישט אלעמאל געווען על הגובה, דו ביסט אמאל געווען א קנעכט. דאס איז די רמב ם'ס פשט, וזכרת כי עבד היית,

יא אבער אבער די רמב ם לערנט די רמב ם וואלט עס נישט געוואלט לערנען פון דארט די רמב ם מען דארף מעיין זיין פונקטליך וואס די רמב ם האלט וועגן אלע סארט זאכן אבער די רמב ם גייט זיך לערנט זיכער נישט גארנישט פון יציאת מצרים די רמב ם האט יעדע פאר יעדע פסוק פאר יעדע עיקר האט ער א מיט האט ער א פסוק און קיין איינע פון די פסוקים זענען נישט יציאת מצרים און עס איז עס איז נישט א זאך וואס ער לערנט פון דעם זאכן כ'האב דאך כ'האב דאך געוואלט ווייזן אז חובת הלבבות און זיי האבן געלערנט חובת הלבבות לעצטנס דאס איז אויך חובת הלבבות וועגן דעם נאו די חוז לאווס אגען די חוז לאווס אנט איך האשע זאגן די חוז לאווס אויך האט עס האלט אזוי ווי אינס אזוי ווי אינס אזוי די חוז לאווס אז די עיקר איז אלעס צו וועט שם דארף זיין מיט צד דאס הייך צו אזוי ווי די נעז איז מאסקילן יא דאט איז הול שאר אויף דאס להם יא און אין דאטן שאר אויף דאס להם איז אן אנגעם צו לערנען אין אנדערע שי אה רעדט וועגן זאגט ער איבער זוי פארוואס פארוואס דארף מען א טויער יא דאטס וואן אוו היז קוועשנס יא? זיי האבן עס שוין פירצן אז רב סעדיה גאונ'ס שאלה, ס'איז זייער ענליך. אויב אזוי פארוואס דארף מען א תורה? דאן מאכט ער א ליסט פון פון מעלות וואס די תורה האט איבער הערת השכל. און דער פערדע גייט אזוי, הרביעי כי מן הידוע כי עבודות בני אדם חייבין בהם כפי מעלות הטובות עליהם. און ער וועט דאך אזוי זאגט אז ס'דא געוויסע חידושים וואס אונז דארפן האבן די תורה צו וויסן. דאס הייסט די אמת איז לעולם עבודת השם מיינט הכרת הטוב יעדער איינער שולדיגט צו גאט ווי סאך אזוי ווי לפי טובתו אבער יעדער איינער איז דאך מחיוב לפי די פרטיות'דיגע טובות וואס האט די אייבערשטער אים געטון און ס'איז אסאך מאל קומט זיך יעדער פאלק האט זיך זיין אייגענע טובה איינער איינער איז ניצול געווארן פון די קאראנע וויירוס איינער איז ניצול געווארן פון די כ'ווייס נישט א צווייטע זאך דארף מען דאך געדענקען נעקסט יאר האט מען פארגעסן